לזכות מנחם מענדל הכהן בן רוזא חנה שיחיה ליום ההולדת שלו ט ו כסלו. משיחת י ד כסלו תש ל ט. אף על פי כן דארף מען דאך האבן א טעם וואס עפעס מה יום מיומים און ס'דארף דאך זיין דער ענטפער אויף דערויף ווי ביי אלע עניינים פון א אידן, איסתכל באורייתא, געפינען אויף דערויף א מקור אין תורה, וואס לכאורה אויף דערויף איז דאך אויכעט דא דער סיום פון דעם חלק אורח חיים פון שלחן ערוך, וטוב לב משתה תמיד.

א משתה כפשוטו, און משתה איז דאך פארבונדן מיט יין, משתה היין, אבער אף על פי כן דערפון גופא, וואס אף על פי וואס איז דאך דא די הוראה פון רמא, איז דאך ניט דער דרך אז זאל זיין משתה תמיד בכל יום ויום, איז בשעת ס'קומט צו א משתה איז אט א דעמאלט דארף מען האבן

אז אז נדברו יראי הוי' איש אל רעהו ויקשב הוי' וישמע ויכתב לפניו לאוהבי שמו בספר זיכרון פאר לאוהבי שמו לזיכרון און ווי ער טייטשט דאס אויף אין דעם אין דעם מאמר אין די דרושי חתונה אז בשעת אידן קלייבן זיך צוזאמען

אבער מה יום מיומים וואס דעמאלט דווקא קומט עס אראפ אין פועל וואס לכאורה אט א דעם ענין אז א ענין אז ס'קומט א יום החתונה זאלן זיך דעמאלט צוזאמען קלייבן און אויכעט זאלן זיך צוזאמען קלייבן כמה אוהבים וידידים בכמה מקומות און דאס זאל ברענגען צו א התוועדות מיט א משתה וכו' דארף מען דאך זוכן א רמז בזה בתורה. על כל פנים באופן של רמז ס'איז שווער צו געפינען בנוגע פון רבותינו נשיאינו וואס ניט ביי יעדערע פון זיי איז דאך געווען די מציאות פון א יובל שנים לאחרי החתונה אויך ביי די וואס ס'איז יא געווען די מציאות ווייס מען דאך ניט ווי ס'איז געווען הנהגתו אין אן אופן פרטי און ווי נשיא דורנו האט מגלה געווען כמה וכמה הנהגות וואס זיינען געווען מדור לדור בבית רבינו און מ'האט זיי ניט מפרסם געווען מאיזה סיבה שיהיה ערשט בזמנו האט ער דאס בזמנו און ווי ער זאגט ווען ס'איז געקומען דער זמן המתאים לזה

אז ער קומט אין א העכערן ארט, וואס דעמאלט איז דאך דא די לכאורה די הוראה אז א זאך וואס איז העכער פון אים איז ניטא און יעדער הידור און מנהג דארף ער זיך אנהאפן, וכמבואר בארוכה די סיבות וטעמים שבדבר אין די שיחות וואס רעדן וועגן דעם, איז אף על פי כן ווען משה עלה להר ווי ער ברענגט אראפ אין מדרש, איז מים איז לחם לא אכל ומים לא שתה, זאגט דער מדרש דעם טעם אזלת לקרתא אזל בנימוסי. על דרך זה אויכעט ווען דאס קומט מלמעלה למטה קען ער זיך טענה'ן און טראכטן אז דאס איז א ירידה, איז דאך דא לכאורה אויף דערויף אז ס'דארף זיין חומרי המקום שהלך משם אפילו אז ער קומט אין אן אנדער ארט, ברענגט מען דאך אויכעט די ראיה פון מלאכים ביי אברהם אין ויאכלו וישתו, ווארעם אזלת לקרתא אזל בנימוסי, וואס מען זעט אויך דער מנהג פון בני ישראל במדינה זו און אויכעט אין בכמה מדינות, אז ס'קומט דער יום החתונה ובפרט אין יום החתונה וואס איז פארבונדן מיט א מספר שנים מסוים, איז אָט דאָ דעמאָלט מאַכט מען אַ צוזאַמען, קלײַבט מען זיך צוזאַמען אין די בני-המשפּחה, ידידים ואוהבֿים וכו', און מע איז דעמאָלט אין אַ ענין, װאָס מע איז משׂמח און מעודד איש את רעהו ואישה את רעותה בכל די ענינים, װי מע זעט דאָך אין דעם מנהג המדינה. אַז ס'קומט אָבער צו אַ ייִדן, וואס ער געדענקט זיך אלעמאל אדער דארף געדענקען אלעמאל, אז דער פסק דין אין שלחן ערוך אז כל מעשיך לשם שמים ובכל דרכיך דעהו, על אחת כמה וכמה אין א ענין וואס איז זיך משתתף אין אן אופן וואס אכל בי שכינתא שריה, און א שכינתא אין אן אופן הכי נפלא. ווי דער אלטער רבי זאגט אין אגרת הקודש, על אחת כמה וכמה ווען דאס איז אין א בית הכנסת און אין א בית המדרש, בית גדול שמגדלים בו תפילה ובית גדול שמגדלים בו תורה, וואס דאס איז דאך דער ענין פון בית הכנסת און בית המדרש, ובמיוחד ווען דאס איז פארבונדן מיט א נשיא נשיא דורנו מיט'ן רבי'ן דעם שווער באס עשר שנים בחיים חיותו בעלמא דין, איז דאס איז געווען זיינע ד' אמות, וכמדובר לעיל אין די פריערדיגע התוועדות, וואס דער מיטעלער רבי זאגט אז אין די ד' אמות, און אלטער רבי אז אין ד' אמות של אדם, איז דווקא דארטן איז דא די יחידה שבנפש, אפילו ווי זי איז ניטא אין לב און אין מח וכו' ווי ער איז דארט מבאר בארוכה, איז דאך א זיכערע זאך אז דאס דארף זיין פארבונדן מיט א ענין פון לשם שמים ביז אין אן אופן פון דעהו, ווי דער אלטער רבי מסביר ענין הדעת אין ספר תניא קדישא בפרק שלישי, אז דאס התחזקות און התקשרות בחוזק ביז אז ס'קומט ארויס א הולדה

וואס ער ברענגט דערנאך אט דער מנהג ישראל תורה הוא אויכעט צו תורה כפשוטה, א הוספה אין לימוד התורה און אין לימוד מביא לידי מעשה און הידור בקיום המצוות, ויהי רצון אז מען זאל זוכה זיין אז אויך פון דער התוועדות, און ווי דער נשיא דורנו האט דערציילט דעם נוסח הידוע שיפעול בי ובהשומעים, א יעדערע זאל טראכטן ביי זיך אז ער בעט און טוט כל התלוי בו דאס זאל פועל זיין ביי אים און דאס זאל פועל זיין ביי השומעים וישמע הוויה ויכתב בספר זיכרון לפניו זאל דאס אויכעט פועל זיין למעלה ולמטה און למעלה ולמטה גם יחד והמעשה הוא העיקר און דאס זאל מוסיף זיין אויכעט אין די הכנה מתאימה צו דעם חג הגאולה פון י"ט כסלו דער ראש השנה לתורת החסידות און צו דרכי החסידות וכל הענינים הקשורים בזה ומתוך שמחה וטוב לבב.